משיחת י' שבט תשל"א. ועל דרך זה איז די צווייטע נקודה דער ענין פון יצחק און אויכעט ווי דער ביאור אויף דערויף שטייט אין בגלוי אין תורה שבכתב אין חומש דער פירוש פארוואס מ'האט א נאמען געגעבן יצחק וואס כל השומע יצחק לי פארוואס איז עפעס יצחק לי מ'זאל זיך מזהיר בפירוש אז וויבאלד ס'איז געווען אברהם בן מאה שנה און שרה בת תשעים שנה איז ווי קען זיין אז תלד און אז די בעה במילא אז ס'איז געבארן געווארן א זון איז אט דעמאלט האט מען אים א נאמען געגעבן יצחק וואס כל השומע יצחק לי.

נעס אויף קליינע בידיעות אף על פי וואס גדולים בשנים דער עיקר אבער אויכעט פאר קליינע אויכעט אין שנים במדינה ההיא און אויכעט דערנאך קומענדיג אהערצו וכידוע אויכעט דער ענין פון של"ה וואס מען האט עס געמאכט די שעה המיוחדת ללימודי דת פאר די קינדער וואס די עלטערן האבן זיי אפילו נישט געשיקט אין קיין, צו קיין חינוך ד, קיין חינוך פון אידישקייט, איז לכל הפחות במקום חינוכם הם אין די פאבליק סקול אין די בתי ספר ממלכתיים, זאל מען מיט זיי דארטן לערנען לכל הפחות וויפיל ס'לאזט זיך אידישקייט, און דערנאך האט מען געזען במשך השנים אז ס'אויפגעשטעלט געווארן פון זיי אלפים ורבבות, וואס זענען דערנאך אוועק גיין לערנען אין ישיבות און געווארן שומרי תורה און מקיימי מצוות ככל הדרוש, וואס דאס איז דאך אויכעט דער אפטייטש אויפן לשון פון אונזער צייט, ובפרט אין יענע יארן ווען ער איז געקומען אין ארצות הברית האט מען געטענה'ט אז ס'איז דא די הנהגה אין ארצות הברית פון כמה וכמה שנים ווי אזוי ס'דארף זיין חינוך הבנים והבנות, און אז רובם ככולם דארפן גיין לערנען אין די פאבליק סקול אין בתי ספר ממלכתיים, און דער משטר האלט שוין אן הונדערט יאר, ניינציג יאר וכו', און מיטאמאל קומט צו פארן א צובראכענער איד בגשמיות און וויל איבערשטעלן די מדינה, אז ס'קען זיין ס'זאל געבארן געווערן א קינד איצטערט און ער זאל זיך פירן פון קינדווייז אויף, ווי אברהם ושרה ווילן, איז כל השומע יצחק לי, וואס דא מיינט מען נישט די וואס האלטן בכלל נישט פון אברהם ושרה, האבן זיך זיך מיט יצחק'ן שייכות נישט איז זיך אויך נישט שייך דער יצחק לי, יצחק לי איז זיך שייך אז דער וואס שטייט מיט אים בקירוב במילא טרעפט ער זיך מיט אים במילא דריקט ער אויס די געפילן בנוגע צו חיי אברהם ושרה. ובמילא אז ער האט דערהערט אז אברהם בן מאה שנה ושרה בת תשעים שנה, האט ער געזאגט, זייט זיך מייאש פון די קינדער, די קינדער מיט אייך האבן קיין שייכות ניט, ס'טאקע קינדער, בני אברהם יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה, אבער זאגן אז פון זיי וועט אויסוואקסן א אידישער פאלק, וואס ער איז צו גיין אין די וועגן פון אברהם אין אור כשדים מיט דעם נסיון פון אור כשדים וואס מ'האט אים געווארפן אין פייער און ער האט זיך געהאלטן ביי דעם אייבערשטן ועל דרך זה בשעת שרה וואס נחתת למצרים ווי ער זאגט אין זהר נחתת שרה און סלקא שרה זי איז ארויס געגאנגען בטהרתה ניט קוקנדיג אויף דערויף וואס ותוקח. האשה בית פרעה איז זי געבליבן די זעלבע שרה ווי זי איז געווען קודם ירידתה למצרים, און אט אט די קינדער אז זאל זיין אז אברהם זאל האבן זיינעם א קינד און שרה זאל האבן אירן א קינד וואס זיי גייען בדרכים שלהם, ועל דרך זה בנוגע צו נוער בכלל. איז דאך דא אזוינע וואס זיי זענען זיך מייאש אז מען זעט אז די יוגנט גייט ארויס מיט א גאנצן שטורעם אנטקעגן די פריערדיגן דור, און טענה'ט אז די פריערדיגע דור איז בן מאה שנה ובן תשעים שנה, און זיי זענען יונגע וואס ווי קען זיין אז זאל ווערן צוריק דער קישור, איז אט דא געווארן דער אויפטו אז מען ווערט ניט נתפעל וואס יצחק לי וואס מען לייגט השתדלות בנוגע צו די יוגנט. און דערנאך אז מען זעט אז ס'ווערט געבארן א קינד און ער קומט צו גיין אויף א שבת אדער אויף א יום טוב אדער אויף א מיטן וואך טענה'ט מען אז דאס איז מער ניט ווי אן איינצעלנער פאל, און דער איינצעלנער פאל ווער ווייס ווי לאנג ער וועט זיך האלטן, און דערנאך וועט אים דער מנהג המדינה וועט אים צורייבן, על דרך ווי ער זאגט דאס אין משל אין מדרש, אז גדול העולמים היה שם ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק, אז גדול העולמים גדול העולם היה שם, אז דארט איז געווען אויכעט עוג וואס עוג איז דאך געווען מן הנפילים געווען א ענק, און אז ער האט דערזען אז ס'איז געבארן געווארן א בן יחיד ביי אברהם ושרה, און אברהם ושרה גייט ארום און טענה'ן לזרעך נתתי את הארץ הזאת, האט ער געזאגט אז מיט איין פינגער קען ער צורייבן יצחק'ן בכל ענייניו, האט מען איהם געענטפערט אז עתיד אתה ליפול, אז דו אז ער עוג מלך הבשן וועט אריינפאלן אין די הענט פון רבבות פון יוצאי חלציו פון דעם קליין קינד פון דעם יצחק. וואס דערנאך איז טאקע אזוי געווען אז עוג מלך הבשן האט זיך געהאט דערנאך דער ענין וואס נפל בידיהם פון יוצאי חלציו של יצחק. פארוואס איז דאס? ווארום גלייך ווי יצחק איז געבארן געווארן, זאגט מען אויף דערויף וארבה זרעו איז ואתן לו את יצחק. פרעגט מען זיך די קשיא, וואס איז דאס א ריבוי זרע? און דער פסוק איז מפרש, אין וואס איז באשטאנען וארבה זרעו ואתן לו את יצחק?

און כידוע אז יגיעה קען דאך ניט נאר ארויס ברענגען די כוחות וואס מען האט בכח אז זיי זאלן ווערן בפועל, נאר זי קען נאך אראפ ברענגען א תוספת ברכה והצלחה ביז אין אן אופן פון ומצאת וואס בכללות איז דאס אין לשון החסידות אז ס'איז דא אתערותא דלתתא וואס זי ברענגט א אתערותא דלעילא שבערכה,

אז בשעת א איד האט געהארעוועט און ניט נאר מען האט אים געגעבן לויט זיין יגיעה, נאר בלשון ההלכה וויבאלד אז עביד נייחא לנפשיה, איז דערנאך גיט ער אים יהיב ליה מתנתא אן ענין של מתנה שלא בערך די יגיעה ועבודה וואס ער האט אין דערויף אריינגעלייגט. וואס דערפאר זאגט מען אז אברהמ'ן האט מען געגעבן אזא מין זרע